אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, השתא דאמרת יעצט אז דו זאגסט, כל מידי דלאו אורחיה, יעדע זאך וואס איז נישט א סדר פון די בהמה זאל עס עסן, נארמאל עסט עס נישט, ואכלה על ידי הדחק, בשעת הדחק ווען זי איז זייער הונגעריג עסט זי דאס, שמיה אכילה, הייסט דאס געגעסן, אפילו דעמאלט ווען ס'איז נישט על ידי הדחק. כסות וכלים, דאס איז קיינמאל נישט א סדר טוב וואס עסן אפילו על ידי הדחק, נאר אזוי א דבר מאכל וואס איז די עסט עס נאר על ידי הדחק הייסט עס געגעסן אפילו שלא על ידי הדחק, האי שונרא א קאץ דאכל תמרי האט געגעסן טייטלען, וחמרא א אייזל דאכיל ביניתא האט געגעסן פיש, משלם נזק שלם, ווייל בשעת הדחק איז די סדר זאלן דאס אויך עסן. דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא חמרא א אייזל דאכל נהמא האט געגעסן ברויט ופלסיה לסלא, און פלסיה האט רשי צוויי טייטשן, איין טייטש איז ער האט צוקייט דעם סל, און א צווייטע טייטש איז, ער האט אים געשפאלטן. חייביה רב יהודה לשלם נזק שלם אנהמא, אויפן ברויט האט ער מחייב געווען צו באצאלן א גאנצן שאדן, ווי שן, ואסלא חצי נזק, אויפן סלא א האלבן שאדן, ווייל ס'איז משונה, איי רב יהודה איז דאך געווען אין בבל. און אין בבל חצי נזק איז דאך קנס און מען משפט נישט קיין דיני קנסות בבבל, נאר עס רעדט זיך א אופן תפס ניזק, דעמאלט זאגט מען דאך איז דאך תפס תפס. פרעגט די גמרא וואמאי, פארוואס האט ער מחייב געווען אויפן סל נאר א האלבן שאדן, כיוון דאוכלי דאורחיה למיכל נהמא, ס'איז דאך דער סדר פון דעם חמור צו עסן ברויט, אורחיה נמי לפלוסי סלא, און בשעת דעם עסן ווען ער צוקייט די ברויט, טוט ער מיט דעם צוקייען דעם סל, איז דאך עס שוין אורחיה אויף דעם סל אויכעט, דארף דאך דער סל אויכעט זיין שן. יא, זאגט די גמרא, דא איז געווען די מעשה, דאכל והדר פלס, פריער האט ער געגעסן די ברויט, נאכדעם האט ער צושפאלטן דעם סל, דאס איז שוין לאו אורחיה, איז דאס קרן, דעריבער האט ער געזאגט אז מ'באצאלט אויף דעם סל א חצי נזק. פרעגט די גמרא, ופת אורחיה הוא, איז דען דער סדר פון א בהמה זאל עסן ברויט, ווייל איך האב דאך געזאגט אז מען האט מחייב געווען אויף דעם ברויט א גאנצן שאדן, הייסט עס אז ס'איז דער סדר? ורמינהו, כ'דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט, אכלה ס'האט געגעסן פת, ברויט, ובשר, און פלייש, ותבשיל א געקאכטע זאך, משלם חצי נזק, באצאלט מען א האלבן שאדן, ווייל ס'איז נישט אורחיה, מאי לאו, מיינסטו דען נישט, בבהמה, דא רעדט זיך ביי בהמה, א בהמה נישט דער סדר זאל עסן ברויט, זאגט די גמרא לא ניין, א בהמה איז יא דער סדר צו עסן ברויט, נאר דא רעדט זיך בחיה, א חיה עסט נישט קיין ברויט, פרעגט די גמרא דא ווערט דאך דערמאנט בשר א האלבן שאדן, חיה איז דאך בשר אורחיה א חיה איז דאך דער סדר זאל עסן פלייש פארוואס שטייט דא אויך חצי נזק איז דאך א סימן אז סרעדט זיך נישט ביי א חיה נאר סרעדט זיך ביי בהמה ענטפערט די גמרא דמטוי אז די פלייש איז געווען געבראטן דעמאלט איז נישט דער סדר די חיה זאל עס עסן ואיבעית אימא דו ווילסט זיך דאך זאגן מ'מיינט נישט די פלייש איז געווען געבראטן נאר בטביא א הערש א הערש עסט נישט קיין פלייש און די זעלבע זאך עסט ער נישט קיין פת און ער עסט נישט קיין תבשיל ואיבעית אימא לעולם בבהמה עס רעדט זיך ביי בהמה און א בהמה איז טאקע יא די סדר צו עסן ברויט איי פארוואס באצאלט מען דא אויף א האלבן שאדן ובפתורא זי האט עס געגעסן אויף דעם טיש און איז דא כאטש דער שטייגער איז צו עסן ברויט, נאר ווייל עס איז דאך נישט דער סדר זאל עסן אויף דעם טיש, דעריבער באצאלט מען א האלבן שאדן. ההוא ברחא א ציג, דחזא ליפתא זי האט געזען מערן, אפומא דדנא אויף א פאס,

חייביה רבא האט רבא מחייב געווען אליפתא ואדנא נזק שלם אלס וואס אלס שן מאי טעמא פארוואס באצאלט מען פאר דעם פאס אויכעט א גאנצן שאדן כיוון דאורחיה למיכל ליפתא ווייל די סדר איז דאך זאל עסן מערן איז אורחיה נמי איז די סדר לסרוכי ולמסלק אז זאל ארויפגיין אויבן דעריבער באצאלט מען א גאנצן שאדן.

און זי האט געגעסן פון דעם פון די תבואה וואס איז געווען ביי דער צווייטער בהמה חייבת, איז זי מחוייב, מאי טעמא, ס'איז דאך אין רשות הרבים, גבי חברתה, דאס וואס איז אויף די בהמה אויף די חברתה, כחצר הניזוק דמי, האט עס דעם דין ווי חצר הניזוק, איז עס ווי שן אין חצר הניזוק. זאגט די גמרא, לימא מסייע ליה, מיר וועלן ברענגען א ראיה צו אילפא'ן

רעדט זיך דאך דא אויך אין רשות הרבים, ווייל אין רשות הניזוק וואס דארף ער מיר דערציילן, ער וויל דאך מיר דא דערציילן אז מופשלת לאחוריו איז מען חייב, זע איך דאך אז כאטש ס'איז אין רשות הרבים, נאר ווייל עס געפינט זיך נישט אין סטריט זאג איך די סברא וואס אילפא האט געזאגט, זאגט די גמרא פון דא איז נישט קיין ראיה, כדאמר רבא, אזוי ווי רבא האט געזאגט אז דא רעדט זיך בקופצת אז זי איז געשפרינגען און זי האט געגעסן, וואס דעמאלט איז דאך נישט די סדר אז זי זאל שפרינגען און עסן, איז דאך דאס א תולדה פון קרן, און דאס וואס שטייט חייבת מיינט מען חצי נזק, הכא נמי, דא אויכעט, קען איך זאגן אז דאס וואס שטייט היתה קופתו מופשלת לאחוריו אז מ'איז חייב, קען איך זאגן בקופצת, וואס איז געשפרינגען איז עס משונה איז עס קרן, אבער דעמאלט ווען נישט קופצת, קען זיין אז איך וועל נישט זאגן ווי אילפא, נאר איך וועל זאגן על גבי חברתה, האט אויך א דין ווי רשות הרבים. פרעגט די גמרא והיכא איתמר דרבא, ווי איז געווארן געלערנט דרבא זאך? אהא דאמר רב אושעיא אויף דעם וואס רב אושעיא האט געזאגט בהמה ברשות הרבים, א בהמה איז געווען אין רשות הרבים, והלכה ואכלה, און זי איז געגאנגען זי האט געגעסן פון די פירות וואס איז געווען אין רשות הרבים, פטורה, איז ער פטור, עמדה ואכלה, זי איז געשטאנען זי האט געגעסן, חייבת, דארף דער בעל הבהמה באצאלן? ווי איז דאס געווען רשות הרבים? איז דאך שווער אזוי. מאי שנא הלכה, פארוואס הלכה זאגן מיר מ'איז פטור, דאורחה היא, ס'איז דער סדר, איז דאס שן און שן ברשות הרבים, איז פטור, עמדה נמי, די בהמה איז געשטאנען רשות הרבים זי האט געגעסן, איז דאך נמי אורחה היא, איז דאך אויך דער סדר, דארף עס דאך אויכעט זיין

דאס וואס רב אושעיא זאגט בקופצת זאגט ער לגבי מען זאל באצאלן א האלבן שאדן, און דאס וואס און ער וועט אויך מודה זיין צו דעם דין פון אילפא'ן אז אויב ס'איז געווען על גבי חברתה וועל איך זאגן על גבי חברתה איז כחצר הניזק דמי, דא רעדט מען נישט אז ס'איז געווען על גבי חברתה דא רעדט מען דאך עמדה ואכלה, פון ווי האט זי געגעסן? פון דעם וואס איז געלעגן רשות הרבים, נאר ווייל עס איז קופצת איז עס קרן ס'איז מחויב פון רשות הרבים, איז נישטא קיין הכרח צו זאגן אז זיי קריגן זיך. בעי רב זירא האט רב זירא געפרעגט א שאלה, מתגלגל מה.

מרשות היחיד לרשות הרבים, די בהמה איז געווען אין רשות הרבים, האט די בהמה ארויסגעשלעפט די בינטל פון דעם רשות הניזק, די בהמה האט עס ארויסגענומען, דאס איז די טייטש זי האט עס ארויסגענומען, זי האט עס די בהמה האט עס ארויסגענומען, לערנט רש"י, וואס זשע איז דא די שאלה? צי קוקן מיר, ווי דער דין, צי קוקן מיר, בתר אכילה, ווי זי האָט עס געגעסן, ממילא איז ער פּטור, אָדער איך גיי, ווי זי האָט עס גענומען, און ווי האָט זי דאָס גענומען, אין חצר הניזק, איז מען חייב. און רש"י איז מוסיף, אַז די שאלה קאָן זיין פאַרקערט אויכעט, אַז די בהמה איז געשטאַנען אין רשות הניזק, און די בינטל איז געווען רשות הרבים, און די בהמה האט עס אריינגעשלעפט פון רשות הרבים אין רשות הניזק, אויב איך גיי בתר אכילה איז מען מחוייב, און אויב איך גיי ווי מען האט עס גענומען איז מען פטור. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל זיך פושט זיין, דתני רב חייא, רב חייא האט געלערנט בהמה מקצת, משוי, א משא, מקצתו בפנים, אביסל געווען אינעווייניג אין חצר הניזק, און מקצתו בחוץ, און אביסל געווען אינדרויסן, און איך האב יעצט געלערנט, ס'איז געווען א גרויסע זאק מיט גערשטן לאמיר זאגן, א העלפט איז געווען אין רשות הרבים, און א העלפט איז געווען אין חצר הניזק. אכלה בפנים חייבת, זי האט עס אויפגעגעסן אינעווייניג, איז מען מחוייב. אכלה בחוץ, מען האט עס געגעסן אינדרויסן, פטורה. מאי לאו, מיינסטו דען ניט, מתגלגל ואתי, אז די בהמה האט אלעס אויפגעגעסן אויף איין ארט? זאגט ער אזוי, אכלתו בפנים, זי האט אויפגעגעסן דעם זאק מיט די גערשטן אינעווייניג, זי האט אלעס אריינגענומען אינעווייניג, איז מען חייב. אכלתו אבער בחוץ, אז זי האט עס ארויסגעשלעפט אינדרויסן, איז מען פטור. זע איך דאך פון דעם א אז איך גיי בתר אכילה, ווי זי האט עס געגעסן. זאגט די גמרא פון דעם איז נישט קיין ראיה. אימא, זאג, אין אמת'ן גיי איך נישט בתר אכילה, נאר איך זאג אזוי, אכלה, זי האט געגעסן, קוק איך ווי די זאך איז, פון ווי זי האט עס גענומען, ווי זי האט עס געגעסן, איז מיר נישט קיין חילוק, על מה שבפנים, אויף דעם וואס איז פריער געווען אינעווייניג, אפילו זי האט עס ארויסגעשלעפט און עס געגעסן רשות הרבים, חייבת, על מה שבחוץ, דאס וואס איז געווען אינדרויסן,

א לאנגע זאך ווערט אנגערופן מיט דעם לשון פתילה, פתילה דאספסתא, אספסתא פון עס זיין גרויס. איך וועל זאגן אזוי ווי איך האב פריער געזאגט, אז אכלתו בפנים איז מחויב אויפן גאנצן, אפילו דאס וואס איז געליגן אינדרויסן, אכלתו בחוץ איז ער פטור אויפן גאנצן, איך וועל זיך גארנישט נישט פושט זיין. ווייל דא רעדט זיך פון פתילה דאספסתא, ס'איז לאנגע זאכן, וואס איין עק איז אינדרויסן און איין עק איז אינעווייניג, און ווען מען נעמט אן א זאך טוט זיך אלעס נאכשלעפן, ממילא איז גלייך ווי עס ליגט אויף איין ארט, גיי איך נאך די בהמה ווי די בהמה אז זי האט עס גענומען, אז זי האט גענומען אינעווייניג, כאטש זי האט אריינגעשלעפט די אנדערע העלפט פון דרויסן, אבער עס רופט זיך אן זי האט עס גענומען אינעווייניג, אונזער שאלה איז געוועזן ביי א זאק מיט גערשטן וואס די קערנדלעך וואס זענען אינדרויסן זענען אינגאנצן אינדרויסן דאס וואס איז אינעווייניג איז אינגאנצן אינעווייניג ווען זי עסט דאס טוט זיך די אנדערע נישט נאכשלעפן איז לויט ווי מיר האבן ביז יעצט געלערנט איז די שאלה אין גמרא צי קוק איך ווי די בהמה האט עס גענומען אדער צי קוק איך ווי זי האט עס געגעסן תוספות זאגט אז דאס איז א זיכערע זאך אז סיי די אכילה און סיי די נעמען מוז זיין אין חצר הניזוק, אויב זי האט עס גענומען אין חצר הניזוק און עס ארויסגעטראגן אינדרויסן און געגעסן אינדרויסן איז מען זיכער פטור, צי פארקערט גענומען אין רשות הרבים און אריינגעטראגן אין חצר הניזוק איז אויך זיכער פטור, נאר וואס איז דא די שאלה אין גמרא? דא די שאלה אין גמרא מסגלגל איז לשון מסגלגל מיינט מען עס קייקלט זיך אליין, דאס הייסט אזוי די פירות זענען געווען אין חצר הניזק און זיי קייקלען זיך ארויס אין רשות הרבים און אינמיטן וועג ווען זיי זענען נאך אין חצר הניזק האט זיי די בהמה דארט אויפעגעסן, ווען נישט די בהמה זאל זיי געווען פארהאלטן וואלטן זיי געקומען אין רשות הרבים, איז דאך דא די שאלה צי זאגן מיר ווייל זיי האבן דאך זיך געהאלטן ביי זיך קייקלען אין רשות הרבים, ווען נישט די בהמה וואלטן זיי געווען אין רשות הרבים, האט עס דעם דין ווי זיי ליגן אין רשות הרבים, און מיר דארפן דאך האבן אז זי זאל זיי נעמען פון רשות הרבים און עסן אין רשות הרבים, און דא הייסט עס ווי זיי זענען געליגן אין רשות הרבים, אדער נישט? בין איך זיך פושט פון משוי מקצתו אז ס'רעדט זיך אויך אזא אן אופן מתגלגל. זאגן מיר מקצתן בפנים און מקצתן בחוץ אז אויב אכלתו בפנים איז מען מחוייב, כאטש דאס וואלט זיך געווען א ווען נישט זי זאל געווען פארהאלטן וואלט עס געווען אפגעגעסן, איז דאך פון דעם א ראיה אז איך קוק נישט וואס עס וועט זיין נאר איך קוק ווי ס'איז יעצט, איי וואס איז די פשט אכלה בחוץ, פטורה, אכלה בחוץ איז דאך סיי ווי פטור, ווייל מיר זאגן דאך אפילו זי האט עס ארויסגענומען פון אינעווייניג איז דאך אויך פטור, ביידע זאכן מוזן דאך זיין אין חצר הניזוק, נאר דאס לערנט מען אגב רישא. זאגט די גמרא, ניין, איך זאג על מה שבפנים חייבת, דאס וואס איז ראוי צו זיין אין פנים איז מחייב, דאס וואס וועט זיך נישט ארויסקייקלען אויף דעם איז מען מחייב. ואיבעית אימא בפתילה דאספסתא, דאס רעדט זיך אז ס'טוט זיך נישט קייקלען, נאר וואס איז דא דער חידוש? איך וואלט געוואלט מיינען. איך זאל קוקן ווי געפינט זיך די רוב בלעטער פון דאספסתא, איז די רוב בלעטער אין רשות הרבים, וואלט איך געוואלט מיינען אז אפילו די ביסל וואס געפינט זיך אינעווייניג זאל זי אויכעט זיין פטור אויב זי האט עס געגעסן אינעווייניג, זאג איך ניין, איך קען נישט ווי עס געפינט זיך די רוב בלעטער, אין דער משנה האבן מיר געלערנט א דין פון שן, אז שן איז מחויב פאר גאנצן שאדן, נאכער שטייט אכלה כסות או כלים משלם חצי נזק, נאכער שטייט במה דברים אמורים ברשות הניזק, פרעגט די גמרא אהייא אויף וועלכן גייט ארויף דאס וואס מיר זאגן אז מ'איז מחויב נאר ברשות הניזק? אמר רב, האט רב געזאגט אכולהו, דאס גייט ארויף אויף ביידע זאכן, אי אויף שן און אויך אויף כסות, כאטש כסות און כלים איז קרן, דאך זאגן מיר מ'איז פטור אין רשות הרבים, פרעגט די גמרא מאי טעמא, פארוואס זאל מען זיין פטור קרן ברשות הרבים, איז מען דאך חייב, ענטפערט די גמרא, כל המשנה, דא האט דער מענטש משנה געווען, ער האט אוועקגעלייגט די כסות און די כלים אין רשות הרבים, ובא אחר ושינה בו איז געקומען צו גיין די בהמה זי האט משנה געווען זי האט עס אויפגעגעסן פטור ווען איז קרן מחויב אין רשות הרבים דווקא ווען די ניזק האט ניט משנה געווען ושמואל אמר און שמואל זאגט לא שנו אלא פירות וירקות דאס וואס מיר זאגן אז ביי רשות הרבים איז פטור גייט ארויף נאר אויף פירות און ירקות אבל כסות וכלים איז חייבת איז מחויב אין רשות הרבים וכן אמר ריש לקיש אכולהו ריש לקיש לערנט אויך אזוי ווי רב זאגט אז כסות וכלים אין רשות הרבים איז מען אויך פטור די במה דברים אמורים גייט ארויף אויף ביידע זאכן אויף אלע זאכן ואזדא ריש לקיש לטעמיה ריש לקיש גייט נאך זיין טעם דאמר ריש לקיש, ריש לקיש האט געזאגט שתי פרות ברשות הרבים, צוויי פרות זענען דא אין רשות הרבים, א פרה האט רעכט צו גיין אין רשות הרבים, איז אויב איינער האט מזיק געווען די אנדערע בקרן דארף מען דאך באצאלן, נאר דא איז געוועזן אחת רבוצה, איין פרה איז געליגן, ואחת מהלכת, און איינע איז געגאנגען, בעטה מהלכת ברבוצה, אז דיע פרה וואס איז געגאנגען האט געבריקעט אויף דיע וואס זי ליגט, און זי האט איר מזיק געווען, פטורה איז מען פטור, כאטש קרן ברשות הרבים איז חייב, דא איז מען פטור, ווייל דיע וואס האט זיך אוועק געלייגט האט דאך משנה געווען, ס'איז נישט דאס זעלבע, מען דארף, זי האט נישט קיין רעכט זיך אוועק צו לייגן. דעריבער איז מען פטור כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור. ווי איז אבער רבוצה במהלכת, די רבוצה האט געבריקעט אין דיע וואס איז געגאנגען חייבת דארף די רבוצה באצאלן. ורבי יוחנן אמר, און רבי יוחנן זאגט אז דאס וואס שטייט אין די משנה במה דברים אמורים ברשות הניזק לא שנו דאס איז נישט געווארן געלערנט אלא פירות וירקות פירות און ירקות איז מען ברשות הרבים פוטר, אבל כסות וכלים חייבת, איז מען יא מחוייב. זאגט די גמרא לימא וועלן מיר זאגן רבי יוחנן לית ליה דריש לקיש אפילו בשתי פרות, רבי יוחנן האלט נישט דעם דין פון ריש לקיש'ן בשתי פרות, נאר רבי יוחנן וועט לערנען אז בעטה מהלכת ברבוצה איז חייב.

א מלבוש איז עבדי אינשי דמנחי גלימי ומתפחי, ס'איז דער סדר פון מענטשן זאלן דאס אוועקלייגן זיך אפצורוען, ממילא רופט זיך דאס נישט אן משנה, אבל בהמה לאו אורחה, אבער ביי בהמה איז נישט דער סדר אז מען זאל אוועקלייגן, רופט זיך עס אן ובא אחר ושינה בו. וואס האט ריש לקיש געדארפן זאגן ביידע דינים? זאל ער נאר זאגן דעם דין פון פרה, וואס דארף ריש לקיש זאגן צוויי מאל דעם דין פון כל המשנה, נאר ווען ער זאל געווען זאגן נאר דעם דין פון פרה, וואלט איך געמיינט אז ביי כסות איז נישט קיין משנה, ווייל ס'איז א סדר אמאל מענטשן לייגן אוועק און רוען זיך אפ, איי זאל ריש לקיש דערציילן נאר דעם דין ביי כסות, וועל איך זען אז כסות ווייס איך דאך שוין דעם דין פון כל המשנה, וואס דארף ער זאגן דעם דין ביי שתי פרות, זאגט תוספות, אפצולערנען פון דעם דעם דיוק, דווקא בעטה מהלכת ברבוצה, נאר דעמאלט איז פטור, ווי איז אבער הוזקה אז די גייענדיגע האט זיך פארטשעפעט אין דער רבוצה און זיך צעבראכן א פיס, דעמאלט איז די רבוצה פטור, ווי די גמרא זאגט דארט ווייטער, ווייל דאיבעי לה לסגויי באידך גיסא, די מהלכת האט געדארפן גיין אין די אנדערע זייט רשי. כאטש די רבוצה האט משנה געווען טיט זאגן מיר כל המשנה ובא אחר ושינה בו אז די מהלכת האט מזיק געווען די רבוצה איז די מהלכת פטור ווי איז אבער אז די מהלכת האט זיך געווארן געניזיקט אין די רבוצה דעמאלט וועט די רבוצה נישט דארפן באצאלן ווייל די בעל הרבוצה זאגט די בער זי האט געזעהן עס ליגט א בהמה האט זי געדארפן גיין א אנדער וועג. אין דער משנה האט מען געלערנט כאטש שן ברשות הרבים איז פטור, ואם נהנית אויב זי האט געהאט הנאה משלמת מה שנהנית, פרעגט די גמרא וכמה, וויפיל באצאלט מען? רבה אמר רבה זאגט דמי עמיר, א געלט פון א בינטל שטרוי, אויב וועט זיין זי האט דארט אויפגעגעסן גערשטן, זאגן מיר ער באצאלט נאר וויפיל ס'וואלט געדארפן קאסטן די בעל הבית צו געבן צו עסן שטרוי פאר די בהמה, ער זאגט ריכטיג די בהמה קען עסן שעורים, זי איז טאקע שטארקער, אבער איך קען אויך געבן צו עסן, איך גיב איר צו עסן שעורים, רבא אמר, רבא זאגט, דמי שעורים בזול, מען באצאלט, זי האט געגעסן שעורים, באצאלט מען פאר שעורים, אבער נישט וויפיל די גאנצע ווערט פון שעורים איז, נאר בזול, נישט דעם פרייז פון דעם, מה שנהנית מיינט מען אז מען גיבט די דמי שעורים, א דריט חלק פון דעם ווערט פון שעורים ווינציגער, דאס ווערט שטענדיג אנגערופן בזול. תניא כוותיה דרבה האט מען געלערנט ווי רבה האט געזאגט אז מען באצאלט נאר וויפיל ס'האט געקאסט פאר דער בהמה א סעודה פון שטרוי, תניא כוותיה דרבא וויפיל עס קאסט א סעודה פון שעורים, אבער נישט וויפיל די פרייז פון די שעורים איז בשוק, נאר בזול. תניא כוותיה דרבה, האמער געלערנט רבי שמעון בן יוחאי אומר, רבי שמעון בן יוחאי זאגט, אין משלמת מען באצאלט נישט אלא דמי עמיר בלבד, נאר וויפיל עס קאסט א בינטל שטרוי. תניא כוותיה דרבא, האמער געלערנט אין א ברייתא ווי רבא, האמער געלערנט אם נהנית אז די בהמה האט געהאט הנאה משלמת מה שנהנית, באצאלט מען נישט די גאנצע שאדן וויפיל מען האט געמאכט שאדן, נאר וויפיל די הנאה איז כיצד, אכלה, זי האט אויפגעגעסן קב

אף על פי שאינו רגיל, אפילו דער מענטש איז נישט רגיל איר צו געבן צו עסן שעורים, נאר שטרוי, אבער מיר קוקן דאך אז דאס ביי דעם ביי די אנדערע מענטשן אויף דער וועלט האט דאך דאס די ווערט פון שעורים לגבי א בהמה, ווייל מענטשן אנדערע גיבן דאך צו עסן שעורים פאר א בהמה ווען ס'איז ביליגער. פארשטייט זיך אז וועט זיין זי האט אויפגעגעסן צוויי קבים שעורים און זי דארף נאר פאר א סעודה איין קב, דעמאלט וועט ער נאר באצאלן דמי שעורים וועט ער באצאלן פון איין קב און אויכעט בזול. לפיכך דעריבער מיר זענען משער א זאך וואס איז ראוי צו די בהמה, אכלה חיטין, די בהמה האט דארט אויפגעגעסן ווייץ, או דבר הרע לה, א זאך וואס איז שלעכט פאר איר, זי האט נישט קיין הנאה געהאט, פטורה איז ער פטור. ווייל זי האט דאך נישט קיין הנאה געהאט איז ער פטור. רשי, אמר ליה רב חסדא לרמי בר חמא, האט רב חסדא געזאגט צו רמי בר חמא, לא הוית גבן באורתא, ביסט נישט געווען ביינאכט בתחומא, איז דא אין רשי צוויי טייטשן, איין טייטש איז בתחומא ביסט נישט געווען נאענט צו אונז זאלסט קענען קומען, נאך א טייטש איז דא אין רשי בתחומא אין אונזער תחום, אין בית מדרש ביסטו נישט געווען. דאיבעיא לן מילי מעלייתא. ביינאכט נעכטן האט מען געפרעגט גוטע זאכן, אמר האט רמי בר חמא געפרעגט מאי מילי מעלייתא, וועלכע זאכן האט מען געפרעגט אין בית מדרש, אמר ליה האט רב חסדא געזאגט צו רמי בר חמא, די שאלה איז געווען אין בית מדרש, הדר בחצר חבירו, איינער וואוינט אין דעם הויף פון זיין חבר שלא מדעתו. עמוד ב' סוף עמוד וועלן מיר זען די טייטש שלא מדעתו. זעט אויס דארט אז ס'איז א מחלוקת פון רשי מיט תוספות. רשי לערנט שלא מדעתו, דער בעל הבית פון חצר האט נישט געוואוסט אז ער וואוינט דארטן. תוספות טייטשט שלא מדעתו, שלא מרצונו, ער האט אים נישט געפרעגט צו ער זאל דארט וואוינען אפילו ער האט געוואוסט, נאר אויב ער האט אים נישט געפרעגט, ער האט אים נישט דערלויבט, ער האט גארנישט נישט געזאגט, הייסט עס שלא מדעתו, איז די שאלה צריך להעלות לו שכר, צו דארף ער אים צאלן רענט פאר דעם וואס ער האט געוואוינט אין זיין חצר? או אין צריך, אדער ער דארף נישט געבן קיין רענט. היכי דמי, אין וועלכן אופן די שאלה? אילימא וועסטו וועלן זאגן, בחצר דלא קיימא לאגרא.

וואס איז די שאלה? זה לא נהנה, דער וועלכער האט דארט געוואוינט האט דאך נישט קיין הנאה, וזה לא חסר, און דער בעל החצר פעלט דאך אים גארניט ניט, ווייל ער טוט דאך סיי ווי נישט פאררענטן דעם חצר. איז דאך א זיכערע זאך ער דארף נישט געבן קיין שכר. אלא וועסטו וועלן זאגן, בחצר דקיימא לאגרא, דער מענטש דער בעל החצר איז דער סדר ער טוט פארענטן דעם חצר וגברא דעביד למיגר, און דער מענטש איז א מענטש וועלכער ער טוט רענטן פאר זיך א חצר זה נהנה וזה חסר, ער האט הנאה געהאט, ער האט נישט געדארפן רענטן קיין אנדער ארט, און דער בעל החצר פעלט. איי וואס פעלט אים, ווער האט אים נישט געלאזט פארענטן? און תוספות איז מסביר אז ווען מען זעט אז דער וואוינט דארט אין דעם חצר וויל מען נישט מענטשן רענטן, זיי מיינען אז ס'איז שוין פארענט. רשי. זאגט די גמרא לא צריכא

טוט רענטן א חצר. איז די שאלה מאי. דא הייסט עס זה נהנה וזה לא חסר. צו מצי אמר ליה, צו קען דער מענטש וועלכע האט דארט געוואוינט זאגן צו אים מאי חסרתיך? וואס פעלט דיר מיט דעם וואס כ'האב געוואוינט? סיי ווי וואלסטו דאך דאס נישט געווען פארענט. או דילמא אדער מצי אמר, דער בעל החצר קאן זאגן הא איתהנית, דו האסט דאך הנאה, ווען נישט וואס דו וואוינסט ביי מיר וואלסטו דאך געדארפן רענטן א צווייטן חצר, דעריבער באצאל מיר. אמר ליה, האט רמי בר חמא געזאגט צו רב חסדא, מתניתין היא, דער דין איז אין א משנה. האט רב חסדא געפרעגט, הי מתניתין, וועלכע משנה? אמר ליה, האט אים רמי בר חמא געזאגט, לכי תשמש לי, אז דעסט מיר באדינען, וועל איך דיר זאגן וועלכע משנה. שקל סודריה, רב חסדא האט גענומען די סודר, די טוך פון רמי בר חמא, כרך ליה, און האט עס איינגעוויקלט אמר ליה, האט אים רמי בר חמא געזאגט, ביי אונז אין דער משנה קען מען זיך פושט זיין דעם דין, אין דער משנה שטייט, אם נהנית, א בהמה האט געגעסן פרעמדע פירות אין רשות הרבים, וואס אויף שן איז מען דאך פטור אין רשות הרבים, דאך איז דער דין אז זי האט געהאט הנאה, משלמת מה שנהנית, באצאלט מען וואס מען האט געהאט הנאה, זעהט זיך אז מען דארף באצאלן פאר דער הנאה. אמר רבא האט רבא געזאגט, כמה לא חלי ולא מרגיש גברא, ווי טוט א מענטש נישט פילן דמריה סייעיה אז דער אייבישטער העלפט אים, רמי בר חמא האט געזאגט א זאך וואס איז נישט גלייך, און דאך האט מען עס אנגענומען, דאף על גב דלא דמי למתניתין, דער דין פון דר בחצר חבירו שלא מדעתו, ווען ס'איז זה נהנה וזה לא חסר און איז נישט גלייך צו דער משנה, קיבלה מיניה. דאך האט עס רב חסדא אנגענומען און האט אים נישט געפרעגט קיין קשיא פארוואס ס'איז נישט גלייך צו דער משנה, האי ביי דער משנה איז זה נהנה וזה חסר. דעם בעל הפירות פעלט דאך די פירות, דעריבער באצאלט מען פאר דער הנאה, אבער והאי דא אבער אונז רעדט זיך דאך אז איין חצר וואס שטייט נישט צו פארענטן איז דאך זה נהנה וזה לא חסר הוא, קען איך דאך נישט פושט זיין, זה נהנה וזה חסר דארף מען זיכער באצאלן פאר דער הנאה. אבער פון דעם איז נישט קיין ראיה אויף זה נהנה וזה לא חסר, ורמי בר חמא. פארוואס האט זיך רמי בר חמא דאס פושט געווען פון דער משנה? ווייל סתם פירות ברשות הרבים אפקורי מפקר להו, סתם פירות אין רשות הרבים איז מען מפקיר, ממילא איז עס אויכעט זה לא חסר. ווייל דער סוף איז דאך זיי וועלן גיין לאיבוד. פרעגט תוספות א קשיא, אויב איך זאג אז דער בעל הפירות ווען ער לייגט ארויס פירות אין רשות הרבים איז ער זיי מפקיר, אויב אזוי זאל מען נישט באצאלן פאר די הנאה אויכעט, ער האט דאך מפקיר געווען. זאגט תוספות ער איז אינגאנצן נישט מפקיר נאר ס'איז א ענין פון יאוש ער מיינט זיי וועלן ווערן ניס געספוילט דארטן ווייל אסאך מענטשן טרעטן אויף זיי ביז זיי וועלן נישט קומען לדמי מה שנהנית זיי וועלן נישט ווערט זיין אפילו מה שנהנית. אין מסורת הש ס איז דא א צווייטע גירסא, עד שלא יבואו אלא לדמי מה שנהנית, אז דער מענטש טראכט די פירות וועלן ווערן אין רשות הרבים איבערגעפירט, זיי וועלן נאר נוצן לדמי מה שנהנית, און לויט דער גירסא פון מסורת הש ס דארף מען פארשטיין, בלייבט דאך צוריק שווער די קשיא, ס'איז נישט גלייך צו דער משנה, אויב דער מענטש איז נישט מפקיר אינגאנצן, נאר דער מענטש טראכט ער וועט נאך קענען שטענדיג אפנעמען דמי מה שנהנית, און יעצט דא אז די בהמה האט עס אויפגעגעסן קען ער דאך שוין דאס נישט אפנעמען, איז דאך זה נהנה וזה חסר. לערנט דער מהרם פשט אין תוספות אזוי, אונזער גירסא ווי עס שטייט, נישט מען מיינט ער איז מפקיר, נאר מסתמא זיך מייאש, אויב זיי וועלן נישט ווערן נתקלקל די פירות וועל איך זיי נעמען, און אויב זיי וועלן ווערן אינגאנצן קאליע, אפילו זיי וועלן נישט קומען לדמי מה שנהנית, וועלן זיי ווערן נתקלקל, דעריבער הייסט עס נישט זה נהנה וזה חסר, ער האט עס אוועקגעלייגט אין רשות הרבים, אויב זיי וועלן ווערן נתקלקל זאלן זיי זיין נתקלקל, אבער כל זמן די פירות זענען דא און זענען נישט געווארן נתקלקל באלאנגען זיי צו אים, דעריבער זאגן מיר די בהמה עסט עס, דארף מען צו באצאלן מה שנהנית. נו. מיר האבן געלערנט, די גמרא גייט דא אראפברענגען א משנה, און פון דעם א ראיה ברענגען זה נהנה וזה לא חסר חייב. לכאורה איז דאך דאס נישט קיין קשיא אויף קיינעם. רמי בר חמא האלט דאך טאקע, זה נהנה וזה לא חסר איז חייב פאר די הנאה. רבא וואס האט אים אפגעשלאגן, איז דאך נישט ער האט אפגעשלאגן דעם עצם דין, נאר ער האט געזאגט אז פון די משנה איז נישט קיין ראיה, ווייל די משנה איז זה נהנה וזה חסר, דארף מען לערנען אז דער תנן איז נישט קיין קשיא, רוב ערטער ווי עס ווערט דערמאנט תנן מיינט מען א קשיא, אבער דא גיי איך זיך פושט זיין די שאלה וואס מיר האבן פריער געהאט, מיר האבן געלערנט המקיף חברו משלוש רוחותיו, ראובן האט געהאט דריי פעלדער ארום דעם פעלד פון שמעונ'ען, אין דריי זייטן איז געוועזן ארום שמעון'ס פעלד, ראובן'ס א פעלד, ווי ס'איז דא ביי אונז אין רש"י די ציור, וגדר את הראשונה, דער ראובן האט געמאכט איין וואנט א גדר, אויף דעם ארט וואו עס טוט זיך פונאנדערטיילן פון ראובן'ס פעלד צו שמעון'ס פעלד, אחוץ דעם איז געווען אינדרויסן ארום ראובן'ס פעלדער איז געווען מחיצות, נאר ער האט געמאכט א מחיצה עס זאל אפטיילן צווישן זיין פעלד, ראובן'ס פעלד און שמעון'ס פעלד, ואת השנייה, געמאכט א גדר אין דער צווייטער וואנט, ואת השלישית, אין דער דריטער וואנט, אין מחייבין אותו, איז מען נישט מחייב שמעונ'ען ער זאל צושטייער געבן צו די ווענט, מיט דעם איז דאך דא א נוצן, וואס די בהמות פון שמעונ'ען וועלן נישט אריינקומען צו ראובנ'ען, אה, דאך בין איך אים נישט מחייב, פארוואס? ווייל ר' שמעון האט דאך נישט קיין הנאה ווייל ס'איז דאך נאך אפן די פעלד פון דער פערדער זייט. הא רביעית, אויב ראובן זאל געווען האבן פיר פעלדער ארום דעם פעלד פון שמעון'ען פון אלע פיר זייטן און ראובן האט פארמאכט אלע פיר זייטן ארום שמעון'ס פעלדער, מחייבין אותו, איז מען מחייב שמעון'ען ער זאל צושטייער געבן ראובן'ען צו די ווענט, און די ווענט די אינעווייניגסטע וואס איז צווישן זיין פעלד און ראובן'ס פעלד. שמע מינה איז דאך פון דא א ראיה, זה נהנה. שמעון האט הנאה, וזה לא חסר. ראובן פעלט גארנישט ניט, ער וואלט דאך סייווי געדארפן פארמאכן די פעלד, אז שמעון'ס בהמות זאלן נישט אריינקומען צו אים, איז דאך א ראיה פון דא אז חייב, אז זה נהנה וזה לא חסר, דער האט הנאה און דעם צווייטן פעלט גארנישט ניט דארף ער באצאלן. זאגט די גמרא פון דא איז נישט קיין ראיה, שאני התם, דא איז א אנדער זאך דאמר ליה ראובן זאגט צו שמעונען דו מוזט מיר צושטייער געבן ווייל את גרמת לי הקיפא יתירא דו האסט מיר גורם געווען איך זאל מאכן דארפן מאכן די מחיצות ווען ווען שמעון'ס פעלד זאל דארטן נישט זיין וואלט דאך געווען גענוג די אויסנווייניגסטע מחיצות, וואלט געווען שוין פארמאכט די פעלדער פון ראובנען, קומט דאך אויס אז צוליב שמעונען וואס ער האט דארט אינמיטן די פעלד פעלט אים, איז דאך דאס זה נהנה וזה חסר, און זה נהנה וזה חסר איז חייב. תוספות לערנט נישט ווי רש"י, רש"י לערנט דאך אז דא איז די שאלה, די גדר וואס געפינט זיך צווישן די פעלד פון שמעונ'ען און די פעלד פון ראובענ'ען. תוספות זאגט דאס לשון הקיפא יתירא ווייזט אויס ער האט נאר גורם געווען צו מאכן א גרעסערן היקף, אבער א היקף האט ער געדארפן מאכן. זאגט תוספות אז מען מיינט די פעלדער וואס זיי זענען ארום שמעון'ס פעלד, פון אויסנווייניג פון זיי האט דער ראובן געמאכט די גדרים, דאס איז די טייטש הקיפא יתירא, צוליב דעם מיטלסטן פעלד איז דער היקף מערער, ווייל אויב ס'זאל נישט זיין דער מיטלסטער פעלד, וואלט דאך געווען צוזאמען געווען ראובן'ס פעלדער, וואלט ער אויסנווייניג נישט געדארפן האבן אזוי פיל היקף. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל זיך פושט זיין די שאלה פון זה נהנה וזה לא חסר, דארטן שטייט אמר רבי יוסי, רבי יוסי האט געזאגט, אם עמד ניקף וגדר את הרביעית, אויב דער שמעון האט געמאכט די פערדע וואנט, איז ער דאך מגלה דעת ער איז צופרידן מיט דעם היקף וואס ראובן האט געמאכט, מחייבין אותו, דארף ער שוין צושטייער געבן זיין חלק אין די דריי ווענט וועלכע ס'זענען צווישן זיין פעלד און ראובן'ס פעלד. אזוי לערנט רבי יוסי. ווען דער טעמא דגדר ניקף, ווען דאַרף ער צושטייער געבן, ווען דער ניקף האָט געמאַכט די פערדע וואַנט, ער האָט מגלה געווען, שמעון האָט מגלה געווען, אַז דאָס איז פאַר אים גוט. הא מקיף, אויב ס'זאָל דאָרט געווען, ראובן זאָל געווען האָבן אַ פערדע פעלד, און, און דער ראובן וואָלט דאָס אַרומגעצוימט, פּטור, איז ער פטור, דארף שמעון נישט צושטייער געבן, שמע מינה איז דאך א ראיה זה נהנה וזה לא חסר, איז דאך א ראיה פטור, לכאורה וואס איז די ראיה? רבי יוסי האלט אזוי, אבער די רבנן לערנען דאך אז אפילו דעמאלט ווען דער מקיף האט געמאכט דארף ער אויכעט באצאלן, די ראיה איז לויט יעדן איינעם, זאגט תוספות. אפילו די רבנן וואס זיי קריגן און זיי זאגן ווען דער מקיף מאכט דארף ער באצאלן ווייל עס איז דא א סברה צו זאגן ווייל דער מקיף ראובן זאגט צו שמעון את גרמת לי הקיפא יתירא צוליב דיר דארף איך האבן דעם היקף יתירא. אבער דארט וואו ס'איז נישט דא די סברה, וואלטן די רבנן אויך געהאלטן אז ס'איז פטור. זעט זיך אז זה נהנה וזה לא חסר איז פטור, זאגט די גמרא פון דארט איז נישט קיין ראיה. שאני התם, דארט איז עפעס אנדערש, אויב דער מקיף האט געמאכט די פערדע וואנט, לערנט רבי יוסי אז ער איז פטור. אויב ראובן האט געמאכט די פערדע וואנט אויכעט דארף שמעון ניט צושטייער געבן דאמר ליה שמעון דער ניקף זאגט צו אים לדידי סגי לי צו מיר איז גענוג בנטירא בר זוזא פאר מיר איז גענוג א געיט וואס מען מאכט פון דערנער וואס איז ווערט איין זוז. דעריבער קען ער אים נישט מחייב זיין, אין אמת'ן זה נהנה וזה לא חסר איז חייב, נאר דא אויך האט ער נישט קיין הנאה, ווייל ער זאגט איך האט געקאנט מאכן א געיט וואס קאסט זייער ביליג. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל דיר פושט זיין די שאלה פון זה נהנה וזה לא חסר. האבן מיר געלערנט הבית והעליה של שניים שנפלו, ס'איז געווען א הויז און אויבן איז געווען נאך א הויז, א דופלעקס, די בית האט באלאנגט צו ראובן'ען און די עליה האט באלאנגט צו שמעון'ען, און דאס איז איינגעפאלן. אמר בעל העליה לבעל הבית, שמעון דער בעל עליה זאגט צו דעם בעל הבית צו ראובן'ען, לבנות, צו בויען, ער זאגט ראובן דו בוי די אונטערשטע פלאר און איך וועל בויען מיינס, והוא אינו רוצה, ראובן וויל נישט בויען, הרי בעל העליה, דער שמעון וואס צו אים האט פריער באלאנגט די אויבערשטע, פלאר, בונה בית, בויט א הויז, ויושב בו, און ער וואוינט דארטן, עד שיתן לו יציאותיו, ביז דער ראובן וועט אים באצאלן וואס ס'האט אים געקאסט די הויז אויפצובויען. יציאותיו הוא דמחייב ליה בעל הבית, דער ראובן דארף באצאלן אים אלעס וואס דער שמעון האט אויסגעגעבן צו בויען די הויז, הא שכרו לא, און דער ראובן טוט אים נישט אראפרעכענען דאס וואס דער שמעון האט געוואוינט ביי אים ביז ער האט אים באצאלט די געלט, זעט זיך, זה נהנה, דער שמעון האט געדארפן צו רענטן א צווייטע הויז, וזה לא חסר ראובן פעלט נישט ווייל ער האט דאך סיי ווי נישט געוואלט בויען זאגן מיר פטור שמע מינה זה נהנה וזה לא חסר פטור זאגט די גמרא פון דא נישט קיין ראיה קען זיין אומעדום זה נהנה וזה לא חסר איז חייב. נאר שאני התם, דא איז א אנדער זאך, דביתא לעלייה משתעבד, דער הויז דארף אויף זיך טראגן די עלייה, דעריבער האט א רעכט דער שמעון צו וואוינען אין דעם הויז. אבער אומעדום וועל איך זאגן, זה נהנה וזה לא חסר איז חייב. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל זיך פושט זיין, דארטן שטייט רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, אף זה הדר בחצר חברו שלא מדעתו, דער וואוינט אין דעם חצר פון זיין חבר שלא מדעתו, צריך להעלות לו שכר, רבי יהודה קריגט אויפן תנא קמא, און ער זאגט, ריכטיג, ער בויט אויף א הויז, דער שמעון דער בעל עליה, און ער וואוינט אין דעם הויז ביז ראובן דער בעל הבית וועט אים געבן די עקספענסעס, אבער ער דארף אראפרעכענען דאס וואס דער שמעון האט געהאט הנאה, ער האט געוואוינט אונטן. שמע מינה איז דאך פון דא א ראיה זה נהנה וזה לא חסר חייב, איי פון די רבנן זעט דאך פארקערט, די רבנן האלטן דאך פטור, זיי זאגן דאך מען רעכנט נישט אראפ די שכירות, ווי תוספות איז מסביר, די רבנן וואס זיי טוען פטר'ן זיי זאגן מען רעכנט נישט אראפ די שכירות, איז זייער טעם ווייל ביתא לעלייה משתעבד. אבער אומעדום זאגן מיר, זה נהנה וזה לא חסר חייב, זאגט די גמרא פון דא נישט קיין ראיה, אין אמת'ן וועל איך זאגן זה נהנה וזה לא חסר פטור, נאר שאני התם דא איז אן אנדער טעם, משום שחרוריתא דאשייתא, ווייל ער מאכט שווארץ די ווענט, פעלט דאך אים, דעריבער דארף ער באצאלן. אבער הדר בחצר חבירו שלא מדעתו, ס'איז א אלטע הויז, דעמאלט דארף ער אים טאקע נישט באצאלן. שלחוה בי ר' אמי, מען האט געשיקט פרעגן די שאלה ר' אמי'ן, ווי איז דער דין, הדר בחצר חבירו שלא מדעתו, אין אן אופן וואס איז זה נהנה וזה לא חסר, צי דארף ער גיין באצאלן וואס ר'האט הנאה צי נישט? אמר, האט ר' אמי געזאגט, וכי מה עשה לו, וואס האט ער אים געטאן? מה חסרו, וואס האט ער אים געמאכט פעלן? און מה הזיקו, וואס האט ער אים געמאכט שאדן? דעריבער דארף ער נישט באצאלן דאס וואס ר'האט געהאט הנאה. רב חייא בר אבא אמר, רב חייא בר אבא האט געזאגט, נתיישב בדבר.

זיי דארפן מיר מער נישט שיקן די שאלה, ווען איך וועל האבן א ענטפער אויף דער שאלה וועל איך זיי ענטפערן. איתמר, מיר האבן געלערנט, רב כהנא אמר רבי יוחנן, רב כהנא זאגט פאר רבי יוחנן, אינו צריך להעלות לו שכר, דארטן וואו ס'איז זה נהנה וזה לא חסר, דארף ער נישט באצאלן די הנאה. רב אבהו אמר רב יוחנן, רב אבהו זאגט פאר רב יוחנן, צריך להעלות לו שכר, ער דארף יא באצאלן שכר דאס וואס ער האט הנאה. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, הא דרב אבהו, דאס וואס רב אבהו האט געזאגט בשם רב יוחנן, אז בזה נהנה וזה לא חסר, דארף ער באצאלן פאר די הנאה, לאו בפירוש איתמר. נישט בפירוש האט עס רב אבהו געהערט פון רבי יוחנן, אלא מכללא איתמר, ער האט עס געהערט פון א כלל. פון א צווייטע הלכה האט ער דאס מדייק געווען, דתנן, מיר האבן געלערנט, נטל אבן או קורה של הקדש, דער גזבר פון הקדש וואס ביי אים געפינט זיך שטיינער העלצער פון הקדש האט ער דאס גענומען האט עס איבערגעלייגט פון ארט אויף ארט הרי זה לא מעל האט ער נישט מועל געווען כאטש ער מיינט אז עס איז זיינע אבער האט נישט מוציא געווען די זאך פון רשות פריער איז עס אויך געווען אין זיין רשות ווי יעצט איז דאס נישט קיין שינוי. נתנה לחבירו, ער האט עס אוועק געגעבן צו זיין חבר, האט עס דער חבר קונה געווען, האט ער דאך דער גזבר דאס מוציא געווען לחול, הוא מעל, דער גבאי האט מועל געווען, וחבירו לא מעל, און דער חבר האט נישט מועל געווען. ווייל בשעת דער גזבר האט עס אים איבער געגעבן איז שוין די זאך געווארן חול. בנאה לתוך ביתו, אז דער גזבר האט עס אריין געבויט ביי זיך אין הויז, ער האט געמיינט עס איז נישט קיין הקדש זאך, די אלע דינים פון מעילה מיינט מען בשוגג, הרי זה לא מעל, האט נאך אלץ דער גבאי נישט מועל געווען, עד שידור תחתיה שווה פרוטה, ווען איז ער מועל? ער וועט דארטן וואוינען אונטער דעם שטיין אזוי פיל ער וועט הנאה האבן א פרוטה. און לכאורה אפילו ער וואוינט נישט קיין שווה פרוטה דארף ער מועל זיין מיט דעם מאל וואס ער האט געמאכט א שינוי. ואמר שמואל האט שמואל געזאגט, ער האט דא נישט געמאכט קיין שינוי מיט דעם וואס ער האט עס איינגעבויט, והוא שהניחה על פי ארובה, אויב דער גזבר האט דאס נישט אריינגעזעצט אין בנין, האט ער דאך גארנישט ניט משנה געווען, דעריבער זאגן מיר לא מעל עד שידור תחתיה, ווי איז אבער ער האט עס איינגעבויט אין דעם בנין. ער האט געמאכט א שינוי אין דעם שטיין, דעמאלט פון דעם מאמענט וואס ער האט געמאכט די מעשה השינוי איז ער שוין מועל. ויתיב רבי אבהו קמיה דרבי יוחנן וקאמר משמיה דשמואל, רבי אבהו איז געזיצן פאר רבי יוחנן און ער האט געזאגט אין נאמען פון שמואל, זאת אומרת, פון דא איז א ראיה הדר בחצר חבירו שלא מדעתו צריך להעלות לו שכר, פון דא איז א ראיה אז ער דארף געבן שכר, ווייל דא שטייט ער האט דארט געוואוינט כאטש מען האט עס געטון שלא מדעת הקדש, ער. האט זיך נישט געמאכט קיין שינוי נאר האט דארט געוואוינט שלא מדעת הקדש, זאגן מיר אז דער פאר די הנאה איז דא א דין מעילה, הייסט עס אז די הנאה ווערט גערעכנט הנאה, איז א ראיה הדר בחצר חבירו שלא מדעתו צריך להעלות לו שכר ושתיק ליה, און ר' יוחנן האט געשוויגן האט גארנישט נישט געזאגט. איהו סבר רב אבהו האט געמיינט מדשתיק אז רבי יוחנן האט געשוויגן. מודה ליה, איז ער מודה צו דעם דין וואס רב אבהו האט איבער געזאגט אין נאמען פון שמואל'ן אז הדר בחצר חבירו שלא מדעתו צריך להעלות לו שכר. ולא היא, ס'איז אבער ניט אזוי. אשגוחי לא אשגח ביה. ער האט זיך נישט גערעכנט מיט די ווערטער וואס רב אבהו האט געזאגט, ווייל ס'איז נישט קיין צושטעל כדרבה, אזוי ווי רבה האט געזאגט דאמר רבה, הקדש שלא מדעת, הקדש שלא מדעת, כהדיוט מדעת דמי, איז דעם זעלבן דין ווי הדיוט מדעת, ווייל ביי הקדש איז נישט דא שלא מדעת, ווייל שטענדיג איז דאך דא דעת שכינה, האט דאס דעם דין כהדיוט מדעת. קומט אויס עס לשון פון רש"י, ווייל דעת שכינה האט דאס דעם דין ווי מדעת. תוספות, כ"א עמוד א', דער ערשטער תוספות, זאגט תוספות, כהדיוט מדעת דמי פירש הקונטרס דדעת שכינה איכא וקשה פרעגט תוספות דשלא מדעתו לאו דווקא דאס וואס שטייט דר בחצר חבירו שלא מדעתו איז לאו דווקא אז דער בעל החצר האט נישט געוויסט ער וואוינט דארטן אפילו ער האט געוויסט הייסט עס אויך שלא מדעתו אלא אורחא דמילתא נקט, ער כאפט אן ווי דער סדר איז, ווען ער זאל וויסן וואלט ער געקומען צו גיין צו אים און אים פרעגן פארוואס וואוינסטו, אדער וואלט אים געגעבן רשות, אדער וואלט פארלאנגט שכירות, אבער דער זעלבער דין וועט זיין ער ווייסט און ער זאגט גארנישט ניט, נאר ער כאפט אן ווי דער סדר איז, והוא הדין מדעתו, אלא נראה לערנט תוספות פשט כהדיוט מדעת דמי, ס'איז גלייך ווי הדיוט מדעת, און דער הדיוט זאגט איך וויל נישט זאלסט וואוינען ביי מיר, דו מוזט מיר באצאלן. כלומר, דדעת שכינה איכא, דא איז דאך דא דעת שכינה שלא יהנה אדם בלא מעילה, אז א מענטש זאל נישט קיין הנאה האבן פון הקדש בלא מעילה, די דעת שכינה איז מען זאל דארט נישט וואוינען, ס'א מחאה מען זאל דארט נישט וואוינען, דאס איז דער טייטש כהדיוט מדעת דמי, ס'גלייך ווי ביי הדיוט וואס דער בעל החצר זאגט איך וויל נישט מען זאל דא וואוינען. רש"י. תוספות פרעגט אויף רש"י שהניחה על פי ארובה, אזוי האט דאך געזאגט שמואל, ווען דארף דער גזבר דארט וואוינען א שוה פרוטה, דעמאלט איז ער מועל אויב נישט נישט, ער האט עס אוועקגעלייגט דעם שטיין על פי ארובה, ארובה רופט זיך אן א פענסטער וואס איז פארהאנען אויבן אין סילינג, איז רש"י לערנט, ער האט עס נישט קובע געווען אין בנין דעמאלט איז עס נישט קיין שינוי, דעריבער מוז ער דארטן וואוינען, תוספות פרעגט, אפילו דעמאלט ווען מען טוט עס קובע זיין אין בנין, דארף מען אויך נישט מועל זיין, ווייל ס'איז שינוי החוזר לברייתו, אזא שינוי, ס'איז געווארן פון דעם שטיין איז געווארן יעצט א בנין, אבער כ'קען צוריק ארויסנעמען דעם שטיין, מיט אזא שינוי איז מען נישט קונה, ווי די גמרא זאגט אין הגוזל קמא, אז איינער האט גע'גזל'ט פון דעם חבר א שטיק זילבער, און ער האט געמאכט פון דעם געלט, ס'איז א שינוי, אבער מיט דעם שינוי האט ער נישט קונה געווען, ווייל מען קען עס צוריק מאכן, א שטיק זילבער איז דא אויך די זעלבע זאך, דארף תוספות לערנען פשט דא אין גמרא אזוי, הניחה על פי ארובה אפילו קבע בבנין, נאר ס'איז געווען שינוי החוזר לברייתו.